זאגט די הייליגע גמרא, דף נ"ג עמוד א', פינף זעקס שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך האלט מען אינמיטן די סוגיא, ס'איז געשטאנען אין די משנה אז מען קען זיך נישט באנוצן מיט א נר, א נר פון א נוכרי, א נר פון א נוכרי קען מען זיך נישט באנוצן פאר הבדלה, איין טעם האט מען געהאט אז ווייל די גמרא האט עס גענוצט אויך לגבי די בשמים פון א נוכרי. ווייל אלעס וואס מען רעדט פון א מסיבה פון א נוכרי און די מסיבה פון א נוכרי איז אלעס לעבודה זרה, אבער לגבי א נר האט די גמרא געהאט נאך א פראבלעם וואס דאס איז די פראבלעם אז א נר פון א נוכרי איז נישט שבת, ס'האט נישט גערוהט אין שבת, איז קודם כל וועל איך נעמען אן אז סתם לעכט וואס א נאך וואס איך זעה א נוכרי טראגט מוצאי שבת האט דער נוכרי מסתם אנגעצינדן אין שבת, פארוואס נישט? און איך קוק עס אן ווי ס'לא שבת ממלאכת עבירה ווייל דער איד טאר נישט. אנצינדן קיין לעכט אין שבת אז דער גוי האט עס אנגעצינדן האט דער גוי געטון א מלאכה וואס פארן איד איז אסור. רש"י שטייט נאך ווערטער מען דארף וויסן וואס רש"י וויל אבער איך וועל עס פשוט נאכזאגן אז דער נוכרי טוט זיין מלאכה לאור הנר ער גייט טון א מלאכה אסורה אין שבת וואס פאר א איד וואלט געווען אסור לאור הנר פשט איז די נר איז גענוצט געווארן פאר א מלאכה אסורה וועגן דעם איז עס לא שבת וועגן דעם טאר עס א איד נישט נוצן. גיימער ווייטער מיט די הלכות.

אדער ישראל שהדליק מנכרי, אדער א איד צינדט אן פון א גוי איז מברכין עליו, אין אזא פאל האב איך שוין נישט די פראבלעם אז ס'איז א נר של נכרי און איך מעג יא מאכן דערויף בורא מאורי האש מוצאי שבת, נכרי מנכרי, אבער אויב ס'איז איין גוי וואס צינדט אן פון א לעכט פון א אנדערע גוי, און פשט איז איך נעם אן אז די ערשטע גוי ער האט אנגעצינדן זיין לעכט אין שבת, פשט איז אז די צווייטע לעכט קומט פון א נר שלא שבת איז אין מברכין עליו, די גמרא מוטשעט זיך אביסל מיט די ברייתא, מאי שנא נכרי מנכרי דלא משום דלא שבת, איך קען פארשטיין אזא הלכה אז דיין לעכט איז א תולדה פון א לעכט וואס איז לא שבת פונעם גוי. אי הכי ישראל מנכרי נמי הא לא שבת הייבסט דאך אן די ברייתא אז ווען דער איד נעמט פון א גוי'אישע לעכט איז עס יא גוט, פארוואס, ס'איז דאך ווייטער א תולדה פון א נר שלא שבת? וויל, פרובירט די גמרא אויפקומען מיט א מורא'דיג אינטערעסאנטע לומדות וכי תימא הך איסורא אזל אזל ליה והא אחרינא הוא אז די טבע פון אייש איז אז ס'טוישט זיך א גאנצן צייט ווען ס'גייט דורך אפאר מינוט איז מיט די אייש וואס איך האב אנגעהויבן איז שוין נישט די אייש וואס כ'האב יעצט, ס'איז שוין נייע אייש, והא אחרינא ובידא דישראל קא מתילדא, און ווען דער איד האלט יעצט אייש וואס ער האט אנגעצינדן פון א נוכרי בין איך עס בכלל נישט מתייחס צום נוכרי, ווייל איך קוק עס אן שוין דורך, איך קוק עס אן ווי נייע פייער, נישט דאס איז די אייש וואס איז געווען. וואס איז געווען דער אייש שלא שבת, פארשטייט זיך אלע ראשונים פרעגן אויב אזוי איז אפילו א נר של נוכרי דער נוכרי אליין וואס האט אנגעצינדן אין שבת א לעכט עס קומט מוצאי שבת גייט דורך א געוויסע צייט לויט די סברה איז שוין יעצט א נייע פייער זאל איך עס שוין מעגן ניצן אדער נוכרי מנוכרי קען מען אויך פרעגן אז פארוואס פרעגט די גמרא נאר אויף ישראל מנוכרי? איז די ראשונים זאגן אז ווען איך רעד פון די זעלבע פייער דער גוי אויף דאס האב איך בכלל נישט געהאט קיין הוה אמינא אז איך קען נישט גיין זאגן אז דאס איז א נייע פייער חזל קוקן עס אן ווי איין זאך און לגבי די צווייטע פראבלעם פון נוכרי מנוכרי איז די גמרא גייט שוין רעדן דערפון גייען מיר ווייטער ובידא דישראל קא מתילדא וויל יעצט די גמרא נוצן די סברה אז ווען א איד. צינדט אן פון א נוכרי, קוק איך שוין נישט אן ווי די נוכרי'ס פייער, ווייל פייער טוישט זיך און די פייער מיט וואס איך הייב אן איז נישט די פייער מיט וואס איך ענדיג. זאגט די גמרא מ'קען נישט ניצן אזא סברה. אלא הא דתניא האבן געלערנט א ברייתא המוציא שלהבת לרשות הרבים ס'טוט זיך אין שבת אז א מענטש טראגט ארויס א פייער אין שבת איז ס'הייסט ווי א זאך וואס איך האב געטראגן אפילו א פייער נישט עכט קיין ממשות ס'איז א געוויסע ענערדזשי ס'נישט קיין חפץ. איז חייב, איז ווי רש"י שמועסט אויס, ס'איז א גמרא אין ביצה, וויאזוי קען א מענטש האלטן א א שלהבת, א שלהבת איז נישט א זאך וואס א מענטש קען טראגן, נאר מען רעדט דארט א מענטש האט א קליין שטיקל חרס, און האט עס אנגעשמירט מיט אויל, און אויף די חרס, אויף די שטיקל שארב, איז דא א שלהבת העולה מצד די אויל, יעצט מצד די חרס אליין בין איך נישט א מחויב בהוצאה ווייל ס'איז פחות מ. משיעור מגרוגרת וויפיל די שיעור דארף זיין פאר א צו עובר זיין אויף הוצאה אבער מצד די שלהבת אז די שלהבת איז עולה ס'איז א גרויסע פייער בין איך יא חייב פרעגט די גמרא אמאי חייב מה שעקר לא הניח מה שהניח לא עקר איז ווייסט מען אז כדי צו זיין מחויב אויף הוצאה אין שבת דארף איך מאכן עקירה אין רשות היחיד און א הנחה אין רשות הרבים דא ווערט א פראבלעם ווייל דאס וואס כ'האב ארויסגעטראגן דאס וואס כ'האב עוקר געווען איז נישט די זעלבע זאך וואס כ'האב מניח געווען און דאס וואס כ'בין מניח איז נישט די זעלבע זאך וואס כ'האב עוקר געווען, אין אנדערע ווערטער, לויט די יעצטיגע סברה אז אש טוישט זיך און אש איז מתהלכת און ס'איז א נייע פייער איז האט זיך דא געטוישט די געשיכטע אינדערמיט און כ'ארבעט מער נישט מיט די זעלבע זאך וואס כ'האב אנגעהויבן ממילא זאגט די גמרא מ'קען נישט ארבעטן מיט אזא סברה אלא לעולם דאיסורא נמי איתיה ווען איך קום דא מוצאי שבת און די ישראל צינדט אן מנוכרי איז אוודאי איז דא דא די איסורא אויך און אוודאי איז דא דא די פראבלעמאטישע די פראבלעמאטישע פייער פון די מנוכרי וכי קא מברך אבער ס'איז נאך אלץ איך קוק עס נאך אלץ אן ווי ס'איז דא נייע פייער וכי קא מברך אתוספתא דהיתירא קא מברך איז ווען די איד צינדט אן זיין לעכטל קוק איך דאס אן ווי ס'איז צוגעקומען א נייע פייער ממילא ס'איז דא דא אן ערבוביא פון איסור'דיגע פייער און און היתר'דיגע פייער און חזל זאגן אז דו קענסט מאכן די בורא מאורי האש אויף די פייער וואס איז צוגעקומען אויף די פייער פון ישראל פרעגט די גמרא אי הכי נוכרי מנוכרי נמי דער גוי ווען ער קומט מוצאי שבת אנצינדן פון א נר שלא שבת פונעם אנדערן גוי דער גוי טוט נישט קיין שום עוולה די נייע פייער וואס קומט צו צו פונעם גוי זאל עס האבן די זעלבע מעלה פון תוספתא דהתירא ענפערט די גמרא אין הכי נמי, מיט סברא ביסטו גערעכט, נאר וואס דען גזירה משום נוכרי ראשון ועמוד ראשון, איך האב אלץ מורא אז א מענטש עט נישט קומען מבחין זיין, ער'ט זען איך קען נעמען פון א גוי עט ער שוין נעמען פון אפילו פונעם ערשטן גוי אויך, און נישט סתם פונעם ערשטן גוי נאר עט נעמען טאקע פונעם עמוד ראשון די ערשטע ווערזשען פון די פייער תיכף מוצאי שבת ווען ס'נאך די איסור'דיגע פייער אוודאי שפעטער קומט צו נייע פייער. ווייל אזוי נעמען אונז אן די סברה אז ס'איז אלץ דא א תוספתא דהתירא. די שלהבת, ס'איז טאקע די איסורא נאך דא, אבער ס'איז דא א תוספתא דהתירא. אונז גזירה ארבעט אלץ אז ער'ט טאקע אנצינדן ווען ס'איז נאך נישט דא די תוספתא דהתירא, ס'איז נאך עמוד הראשון, ס'איז נאך די איסור'דיגע פייער וואס איז אנגעצינדן געווארן אין שבת. נאר ווי אונז האמיר אנגעהויבן, אז חזל זאגן אז ס'איז אלעס כולה חדא גזירה, ס'איז נישט קיין גזירה לגזירה, מ'קוקט עס אלעס אן ווי איין זאך, וועגן דעם זאגט ער אם נכרי מנכרי נישט. ווייל א מענטש וועט צוקומען צו מאכן א טעות און ער וועט נעמען פונעם ערשטן נוכרי אבער ישראל מנוכרי וואס איז גענוג ניכר אז ער נעמט נישט ממש די נוכרי'דיגע פייער נאר וואס דען ער פארלאזט זיך אויף די תוספתא דהתירא און דעמאלטס מעג מען יא. גיימיר ווייטער א נייע הלכה תנו רבנן היה מהלך חוץ לכרך א מענטש איז געגאנגען דרויסן פון שטאט וראה אור און ער זעהט פייער און ער ווייסט נישט ווי דער פייער קומט אם רוב נוכרים. אויב די שטאט וואוינען רוב גוים איז אינו מברך קען ער נישט מאכן קיין בורא מאורי האש איך האב מורא אז ס'איז גוי'שע פייער ס'איז פייער שלא שבת אם רוב ישראל אויב רוב מענטשן אין די שטאט זענען אידן מברך קען ער יא מאכן א בורא מאורי האש פרעגט די גמרא הא גופא קשיא די ברייתא איז דאך סותר אמרת אם רוב נוכרים אינו מברך אויב רוב פון די שטאט זענען גוים דווקא דעמאלטס קען איך נישט מאכן א בורא מאורי האש הא מחצה על מחצה מברך והדר תני ווען דו גייסט צו די סיפא זאגסט אם רוב ישראל מברך אז איך דארף האבן דווקא א רוב פון א איד צו קענען מאכן א בורא מאורי האש הא מחצה על מחצה אינו מבורך איז אין אנדערע ווערטער די גמרא האט א שאלה וואס טוט זיך מיט מחצה על מחצה וויאזוי גיי איך דא צו וואס די הלכה איך האב א סתירה אין די ברייתא ענפערט די גמרא בעצם ביסטו גערעכט בדין הוא דאפילו מחצה על מחצה נמי מבורך בעצם ווען די שטאט איז האלב אויף האלב און איך זעה דא פייער און איך ווייס נישט פון וואו ס'קומט קען איך יא מאכן א בורא מאורי האש ווי די ראשונים זענען מסביר ווייל ס'ווערט א ספק ספיקא, ספק צו ס'קומט פון א גוי, ספק צו ס'קומט פון א איד, און אפילו על צד ס'קומט פון א גוי, אפשר איז עס געווען שבת, ס'קען זיין ער האט עס אנגעצינדן פאר שבת, ס'קען זיין ער האט עס אנגעצינדן נאך שבת, ס'איז נישט מוכרח אז ס'איז געווען לא שבת, נאר איי פארוואס כאפסטו אן רוב, ואיידי דתנא רישא רוב נוכרים תנא סיפא רוב ישראל כאפט אן דעם זעלבן לשון, אבער אוודאי מעיקר הדין איז אפילו ווען ס'איז מחצה ישראל קען מען שוין מאכן די ברכה, תנו רבנן נאך א הלכה. היה מהלך חוץ לכרך, אביסל א אינטערעסאנטע הלכה, א מענטש איז געגאנגען דרויסן פון שטאט וראה תינוק ער זעהט א קינד ואבוקה בידו און ער ווייסט נישט צו דער קינד קען מען שוין זעהן איז בודק אחריו קען ער בודק זיין אויף דעם דארף ער בודק זיין אויף דעם קינד אם ישראל הוא מברך אם נוכרי אינו מברך פרעגט די גמרא ס'איז דאך א פשוטע הלכה מאי איריא תינוק אפילו גדול נמי זאגסט דאך אז איך בין בודק און אז איך בין בודק ווייס איך דאך קיצור ס'איז נישט דא דא קיין הכרעה אויף ספיקות. זאגסט מיר דאך איך זאל גיין מברר זיין וואס די חידוש, ענפערט די גמרא, גדול מוכחא מילתא דודאי נכרי, א איד דארפסטו נישט נאכקוקן, כ'מיין א גדול דארפסטו נישט נאכקוקן, קענסט אננעמען פאר א פשטות אז מען רעדט פון א גוי, פארוואס? כ'האב אויסגעלאזט א ווארט אמר רב יהודה אמר רב הכא בסמוך לשקיעת החמה עסקינן, מען רעדט דא ממש נאך שבת, און די סדר אמאל איז געווען אז א איד פלעגט נישט אנצינדן א פייער ממש נאך שבת. קען טאקע זיין ווייל מ'האט נישט געוואוסט ממש ווען ס'ווערט אויס שבת און מ'האט זיך נישט געזוכט אריינצולאזן אין שאלות אז דו האסט געזען א גדול גיין תיכף נאכן זמן מיט פייער האסטו געקענט אננעמען ס'איז א גוי אבער א גדול מוכחא מילתא דודאי נכרי תינוק א קינד אימר קען זיך מאכן ישראל הוא ער איז יא א איד אקרי עס האט ס'האט פאסירט ונקיט און ער האט אנגעכאפט. למעשה די פוסקים ברענגען נישט די הלכה, ווייל זיי זאגן היינט איז נישט קיין דבר ברור אז א איד צינדט נישט אן תיכף, מילא אפילו א גדול דארף איך נישט אננעמען אז ער איז זיכער א גוי און איך קען יא מברר זיין. תנו רבנן די רבנן געלערנט, היה מהלך חוץ לכרך, א מענטש דרייט זיך אינדרויסן פון שטאט, וראה אור און ער זעט א פייער, דא דארף מען מאכן א שטיקל הקדמה אז כדי. כדי צו מאכן די ברכה פון בורא מאורי האש מוצאי שבת דארף מען רעדן פון א פייער וואס איז געמאכט להאיר עס איז געמאכט צו באלייכטן אויב איז עס געמאכט אויף קאכן און באקן צו כדומה צו אנדערע סארט השתמשות קען איך נישט מאכן קיין בורא מאורי האש גמרא גייט יעצט געבן פארשידענע סימנים אויף פייער. צו איך זאל וויסן אז ס'איז געמאכט להאיר אדער נישט, און ס'איז ג די זאכן זענען אנגעוויזן אין די סדר החיים פון דעמאלטס, היינט אפשר פאר אונז וועט עס זיין שווער צו פארשטיין, אבער דעמאלטס איז דאס געווען די סדר החיים אז אין געוויסע מציאות'ן איז עס געווען להאיר, אין געוויסע מציאות'ן איז עס געווען פאר אנדערע באדערפענישן. וראה און ער זעהט לעכטיגקייט אם עבה אויב ס'איז א דיקע פייער כפי הקבשן אזוי ווי די עפענונג פון א קאלעך אויבן, מברך עליו מ'וועט באלד זעהן פון די גמרא אין די גמרא אז ווען ס'ווערט א אור גדול, דעמאלטס האט מען עס גענוצט אויך להאיר צו באלייכטן ואם לאו, אויב עס איז א קליינע פייער, אינו מברך עליו, ווייל איך נעם אן אז עס איז נישט געמאכט להאיר, עס איז געמאכט דארטן פאר די צרכים פון א קאלעך אויוון סתם, וואס דאס איז אויף צו באקן דארט די ציגל, תני חדא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אור של כבשן, ווען איך רעד פון די קאלעך אויוון גופא, קאלעך אויוון אליין, פריער א מינוט צוריק האבן אונז גערעדט כפי הכבשן, ווען די סייז איז דומה צו פי הכבשן, וואס טוט זיך מיט די כבשן אליין? האבן געלערנט אין איין ברייתא מברך עליו ותניא אידך אין מברך עליו איז דאך א סתירה, קוק איך עס אן ווי ס'איז פייער להאיר אדער נישט ענטפערט די גמרא לא קשיא הא בתחילה ממש אנהייב נוץ איך עס אוודאי אויף פאר די צרכים פון א כבשן דארט צו מאכן די סיד והא לבסוף די סדר לבסוף איז געווען אז מ'פלעגט צוווארפן שפענדלעך און מ'האט דעמאלטס האט מען געמאכט אן אור גדול דעמאלטס איז געווען א גרויסע פייער דעמאלטס האט מען עס גענוצט אויך להאיר. איינער פון די מגידי שיעור האב איך געהערט ער זאגט אז מען האט געדארפט צוקומען לאור ווייל מען האט דאך געוואלט זען די רעזולטאטן פון די סיד און די ציגל וואטעווער וואס מען האט דארט געמאכט, מילא ווען כ'האלט בסוף ווען ס'איז שוין א גרויסע פייער דעמאלטס איז די השתמשות אויך געווען לאור, תני חדא אור של תנור ושל כירים, א גוטע שאלה, וואס טוט זיך מיט א אויוון? וואס טוט זיך מיט א געז רענטש? האמער געלערנט אין איין ברייתא מברכין עליו ותניא, איך קען דאך מאכן בורא מאורי האש ביי די געז רענטש, תניא אידך אין מברכין עליו.

וואס איך קוק עס אן ווי ס'איז אויך להאיר און איך קען מאכן א בורא מאורי האש ואיבעית אימא הא והא דאיכא אדם חשוב אז אפילו במקום פון אזא אדם חשוב ולא קשיא הא דאיכא חזנא אויב דא א שמש וואס ער גייט עסן אין בית מדרש איז ער קערט נישט אפילו די רבי איז דא ער דארף האבן די לעכט פאר זיין להאיר אזוי ער זאל קענען עסן זיין סעודה איז מילא קוק איך אן ווי די לעכט האט צוויי השתמשות. והא דליכא חזנא אז ס'איז נישט דא קיין שמש איז דאך עס טאקע נאר לכבוד פונעם אדם חשוב, ואיבעית אימא הא והא דאיכא חזנא אז ס'איז יא דא א שמש ולא קשיא הא דאיכא סהרא אויב איז דא א לבנה יענע נאכט ס'איז אינמיטן חודש אז ס'איז דא א לבנה איז דארף דער שמש נישט צוקומען צו די אור הנר איז די לעכט טאקע ממש נאר לכבוד פון דעם אדם חשוב והא דליכא סהרא אויב איז נישט דא קיין לבנה דארף דער שמש צוקומען צו די אור פון די לעכט, איז אפילו ס'איז דא א אדם חשוב, אזוי שמועסט אויס רש"י, איז אפילו ס'איז דא אן אדם חשוב קוק איך עס אן ווי ס'איז אויך להאיר. תנו רבנן די רבנן געלערנט א זייטיגע הלכה היו יושבין בבית המדרש, אידן זענען געזיצן געלערנט ביי אבות ובנים מוצאי שבת אין בית מדרש והביאו אור לפניהם מ'האט אריינגעברענגט א הבדלה בית שמאי אומרים כל אחד ואחד מברך לעצמו יעדער מאכט זיך א ברכה פאר זיך בית הלל אומרים אחד מברך לכולן, משום שנאמר ברוב עם הדרת מלך מיינט אז אלץ א מעלה ווען איינער מאכט די ברכה און יעדער ענטפערט אמן, פרעגט די גמרא בשלמא בית הלל מפרשי טעמא, זיי זאגן קלאר זייער טעם משום ברוב עם ובית שמאי מאי טעמא. פארוואס זענען זיי מקפיד אז דווקא יעדער זאל מאכן א ברכה פאר זיך? ענטפערט די גמרא קסברי מפני ביטול בית מדרש, אויב מען ברענגט אין אן הבדלה אין בית מדרש אויב יעדער איינער גייט דארפן הערן ווי איינער מאכט א ברכה וועט דאך יעדער דארפן שטיל ווערן, דאס וועט נעמען אביסל צייט, יעדער איינער זאל ווערן שטיל, איז דאך א פראבלעם פון ביטול בית מדרש, אז מען וועט צוקומען מבטל תורה צו זיין, ממילא זאגט בית שמאי אז ענדערש זאל יעדער מאכן א ברכה און ס'נעמט אזוי לאנג ווי די ברכה נעמט, ווי איידער די פאר סעקונדעס מער וואס גייט נעמען ביז מען וועט שטיל מאכן די גאנצע בית מדרש אז יעדער זאל קענען אויסהערן דעם מברך תניא נמי הכי של בית רבן גמליאל. אין בית מדרש פון רבן גמליאל לא היו אומרים מרפא, בבית המדרש מען האט נישט געזאגט קיין אסותא ווען ווען א מענטש האט געמאכט א האטשו, מפני ביטול בית מדרש ווייל מען האט נישט געוואלט שטערן די לערנען, דער עולם קען אריין קוקן אין גליון הש"ס דא אין די זייט, איז רבי עקיבא אייגער ברענגט דא די באקאנטע פרקי דרבי אליעזר אז מיום שנבראו שמים וארץ לא היה אדם חולה, א מענטש פלעגט נישט קראנק ווערן אלא אם היה בדרך או בשוק, ועוטש געמאכט א האטשו ונשמתו יוצא מנחיריו זיין נשמה איז ארויס פון די נאז לעכער עד שבא יעקב אבינו ביקש רחמים ואמר רבון כל העולמים אל תיקח נפשי ממני עד שאצוה את בני ובנותי ס'איז א מורא'דיגע א מורא'דיגע צרה פאר א מענטש אויב גייט ער פון די וועלט פלוצלינג איז וועגן דעם האט ער געבעטן אז א מענטש זאל קודם קראנק ווערן ונעתר לו לפיכך חייב אדם לומר בעטישתו חיים שנהפך המוות הזה לאור שנאמר עטישותיו תהל אור, איך ווייס נישט פונקטליך וואס ער זאגט די לעצטע פאר ווערטער, על כל פנים די יסוד הדברים איז אז אן אסותא, וועגן דעם ווינטשט מען אן אסותא א בלעס יו אויף א האטשו, ווייל ס'איז א זאך וואס איז נתהפך געווארן ממוות לחיים. גייען מיר ווייטער, איז געשטאנען אין משנה אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של מתים, אז א לעכט וואס מ'האט אנגעצינדן לכבוד א מת, אדער לעכט אדער בשמים וואס כ'האב געלייגט ל פאר די מת איז קען מען צו דעם נישט מאכן קיין בורא מאורי האש אדער קיין בורא מיני בשמים זאגט די גמרא מאי טעמא נר לכבוד הוא דעבידא איז דא די מקור פון צינדן א לעכט פאר א מת נר לכבוד הוא דעבידא פארוואס לייגט מען לעכט לכבוד דאך איז נישט להאיר אונז האבן שוין געהאט דעם יסוד אז אש וואס איז נישט צו באלייכטן קען נישט מאכן קיין בורא מאורי האש בשמים, זאגט ער איז אויך נישט געמאכט אויף צו שמעקן, לאווירן רייכע, ס'איז א נעגעטיוו, ס'איז אזוי ווי א דייפיוזער וואס איך לייג אין א בית הכבוד ווי מ'וועט באלד זען איז אז ס'איז לעבורי ריחא פונעם מת, לעבורי ריחא דעבידי איז אויך נישט געמאכט צו שמעקן, אמר רב יהודה אמר רב כל שמ, אינטערעסאנטע הלכה. כל שמוציאין לפניו ביום ובלילה, אין מברכין עליו, אז ס'איז דא א מת וואס ער איז חשוב, אז אפילו ביום גיי איך אנצינדן לעכט ארום זיין מיטה, דער פשט איז אז די לעכט איז נישט להאיר, איך נוץ נישט די לעכט אלס א פלעשלייט, איך לייג די לעכט לכבוד, ווייל בייטאג דארף איך דאך נישט קיין לעכט, איז דעמאלטס איז אין מברכין עליו, כל שאין מוציאין לפניו אלא בלילה, אויב איז ער אזא מין מת וואס איך לייג נאר לעכט ביינאכט, פשט איז איך דארף דאך פשוט צו קענען זען דעם וועג. איז פשט איז אז ס'איז להאיר, אז ס'איז להאיר איז מברכין עליו אמר רב הונא בשמים של בית הכסא שמעקערס וואס מ'לייגט אין א בית הכסא אדער ושמן העשוי להעביר את הזוהמא מ'האט שוין אויבן געהאט פלעגט נוצן אזא שמעקעדיגע אויל זיך צו וואשן די הענט אוועק צו נעמען די זוהמא נאכן עסן איז אין מברכין עליו רש"י ברענגט שוין אז ס'איז דא פארשידענע אונז האבן געהאט אויבן פארשידענע אפרסמון מאכט מען יא א ברכה עיין ברש"י פונקטליך פארשידענע חילוקים למימרא. פרעגט יעצט די גמרא דכל היכא דלאו לריחא עבידא לא מברכין עלויה, יעדעס מאל וואס א גאנצע שמעקט גוט אבער עס איז נישט געשטעלט אויף לריחא גיי איך נישט מאכן קיין ברכה מיתיבי איך וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא הנכנס לחנותו של בשם א מענטש גייט אריין אין א פערפיום געשעפט וואס פארקויפט בשמים והריח ריח און עס שמעקט דארט אפילו ישב שם כל היום כולו אינו מברך אלא פעם אחת מאכט ער איין בורא מיני בשמים ווייל איך קוק עס אן ווי איין לאנגע שמעק נכנס ויצא נכנס ויצא קוק איך אן די אריין ארויס ווי א הפסק איז מברך על כל פעם ופעם, פרעגט יעצט די גמרא והכא דלאו לריחא הוא דעבידא וקמברך, דער מענטש איז נישט דארט אין די ביזנעס פון צושטעלן שמעקערס אויף צו שמעקן, ער איז דארט ווייל ער וויל פארקויפן זיין סחורה, און מיט דעם אלעם זאגסטו מיר אז איך מאך א ברכה? ענטפערט די גמרא אין לריחא נמי הוא דעבידא, אוודאי וויל ער עס פארקויפן, וואס איז אויך געמאכט לריחא, כי היכי דנירחו אינשי, ווי יעדער איינער פארשטייט, אז דער האט א אינטערעס אז מענטשן זאלן זיך אריינשמעקן זיינע בשמים, וניתו ונזבון מיניה זיי זאלן קומען קויפן, ממילא קוק איך עס אן ווי ס'אויך לריחא עבידא, און מ'קען מאכן א ברכה תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט היה מהלך חוץ לכרך. א מענטש גייט אינדרויסן פון שטאט והריח ריח און ער שמעקט א גרוך און ער ווייסט נישט פון ווי דער גרוך קומט, אם רוב עובדי כוכבים אויב דער גרוך אויב די שטאט באשטייט פון רוב עובדי כוכבים אינו מברך ווייל אפשר קומט עס פון די עבודה זרה, אם רוב ישראל, אויב רעדט מען פון א שטאט וואס איז רוב אידן קען איך אננעמען אז ס'איז א אויסגעהאלטענע גראך און איך קען יא מאכן דערויף א בורא מיני בשמים און פארשטייט זיך די הלכה האט נישט נאר מיט מוצאי שבת דאס איז א דזשענערעל הלכה אפילו אינמיטן די וואך א מענטש שמעקט א גוטע גראך ווערט דאך א שאלה צו ער זאל דארפן מאכן א בורא מיני בשמים, מוז זיין רוב ישראל כדי ער זאל קענען מאכן א ברכה, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט ס'נישט אזוי פשוט אפילו רוב ישראל נמי אינו מברך, אפילו אויב רוב אידן וואוינען אין די שטאט קען ער נאך אלץ נישט מאכן קיין ברכה, פארוואס מפני שבנות ישראל מקטרות לכשפים, ס'געפלעגט זיין אזא סגולה אז מ'פלעגט לייגן בשמים צו פארטרייבן. צו פארטרייבן די כשפים, מען פלעגט מקטיר זיין בשמים צו פארטרייבן די כשפים, ווייל אפילו ס'איז נישט קיין איסור'דיגע גראך, אבער ס'איז נישט קיין גראך וואס איז געמאכט להריח, און אז ס'איז נישט געמאכט להריח קען איך קיין ברכה נישט מאכן, פרעגט די גמרא אטו כולהו לכשפים מקטרן, כ'מיין לאמיר זאגן ס'איז דא אפאר מיסטיקס וואס טוען דאס, באט גאנץ כלל ישראל שטייט און און איז מקטר כשפים, איז מקטר קטורת לכשפים, איז די גמרא קלארט אויס הוה לה מיעוטא לכשפים ניין ס'דא א קליינע פראצענט וואס זענען מקטיר קטורת לכשפים ומיעוטא נמי לגמר את הכלים א קליינע פראצענט פון גוטע גראכן וואס קומט פון א אידישע שטאט קומט פון די דעטערדזשענטס וואס מ'נוצט לגמר את הכלים און מ'פלעגט לייגן אזא בושם ווען מ'האט צוגעענדיגט צו וואשן די וועש דער רש"ש לייגט דא צו און כ'האב דאך א מיעוט נכרים אויך יא. כ'האב איין מיעוט פון איין מיעוט פון פון כשפים, איין מיעוט פון לגמר את הכלים, און נאך א מיעוט פון נכרים, ווייל ס'איז דאך נאר רוב ישראל איז ווען כ'האב די דריי מיעוטים שאפט עס א רוב, און ס'איז קעגן און די רוב איז קעגן די מיעוט וואס איז אויסגעהאלטן, ממילא אין אזא פאל קוק איך עס אן ווי רוב איז נישט קיין אויסגעהאלטענע ריחות און קיין ברכה קען איך נישט מאכן. פירט די גמרא אויס אשתכח רובא דלאו. דלאו לריחא עביד דאס רוב פון די פון די שטאטישע גראכן זענען נישט געמאכט אויף צו שמעקן וכל רובא דלאו לריחא עביד לא מברך איך גיי בתר רוב איך קען נישט מאכן קיין ברכה זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן א אינטערעסאנטע הלכה המהלך בערבי שבתות בטבריה הגם ס'איז א שטאט וואס איז רובה ישראל אדער במוצאי שבתות בציפורי מוצאי שבת גיי איך אין שטאט ציפורי והריח ריח און איך שמעק א גוטע גרוך איז אינו מברך מיט דעם זאל איך נישט מאכן קיין ברכה, מפני שחזקתו אינו עשוי אלא לגמר בו את הכלים, אין טבריה פלעגט מען וואשן וועש ערב שבת לכבוד שבת, אין ציפורי פלעגט מען וואשן וועש מוצאי שבת זיך אביסל צו דערפרישן און זיך צוריק מחזק זיין נאכדעם וואס מ'האט פארלוירן דעם שבת, קומט דאך אויס אז דער גוטע גרוך וואס איז דא דארט איז פון לגמר בו את הכלים, ס'איז פון דעטערדזשענט, אויף אזא גרוך מאך איך נישט קיין ברכה, תנו רבנן רבנן געלערנט היה מהלך בשוק. של עכו"ם, א מענטש גייט אין א שטאט, אין א גוי'אישע שטאט, און נישט סתם א גוי'אישע שטאט, אין א שטאט פון עובדי עבודה זרה, איז נתר, אז א מענטש, אז ס'קומט אים אריין די גראך אין די נאז לעכער, שוין, אזוי ווי איינער גייט חול המועד, און ס'איז דא דארטן אזא פוד סטענד, און ס'שמעקט פון חמץ, וואס זאל ער טון? אבער נתרצה להריח, אז א מענטש וויל הנאה האבן פון די גראך פון עבודה זרה, הרי זה חוטא איז עס נישט קיין אויסגעהאלטענע זאך. געשטאנען אין די משנה ואין מברכין על הנר, א מענטש קען נישט הנאה האבן פון די, א מענטש קען נישט מאכן קיין ברכה בורא מאורי האש עד שיאותו לאורו, איז ווי אונז האבן געטייטשט פשוט די משנה, אז ס'מיינט ביז ער וועט הנאה האבן פון די לעכט, יעצט גייען מיר האבן א מחלוקת צווישן אמוראים וואס די יאותו לאורו מיינט, און לכולי עלמא גייט אויסקומען אז כ'דארף נישט ממש הנאה האבן, דאס וואס אונז טוהן מיר, אונז לייגן מיר די פינגער איז נישט ממש להנאה, ס'איז נאר לסימן אז איך בין גענוג נאנט אז איך זאל אז איך קען ווען הנאה האבן, אבער די גאנצע שמועס פון עד שיאותו לאורו גייט זיין ווי נאנט איך דארף שטיין, ס'איז אין מרחק, צו ס'איז גענוג אז איך שטיי ווייט, אדער איך דארף שטיין גענוג נאנט אז איך וואלט ווען געקענט הנאה האבן, לאמיר זען אינעווייניג אמר רב יהודה אמר רב לא יאותו יאותו ממש, ס'מיינט נישט אז איך דארף ממש הנאה האבן, אלא כל שאילו עומד בקרוב ומשתמש לאורה. פשט איז, לויט רב איז די דין פון די משנה א שיעור אין די פייער, ווייסט וועלכע סייז פייער איך דארף האבן? איך דארף האבן אזא סארט פייער וואס וואלט איך ווען געשטאנען נאנט וואלט איך געקענט הנאה האבן, אויב ס'איז א אויסגעלאשענע לעכטל וואס קוים ס'צאנקעט קוים ס'גוסס'ט, איז פון אזא לעכטל קען מען נישט מאכן קיין בורא מאורי, עס דארף זיין א שטארקע פייער וואס וואלט איך ווען געשטאנען נאנט וואלט איך הנאה געהאט, אבער בעצם אפילו בריחוק מקום, אפילו ס'איז דא א גרויסע טיש, די רבי פירט א גרויסע טיש, און איך שטיי פון דערווייטן. ווייטנס איז קען איך מאכן א בורא מאורי האש וכן אמר רב אשי בריחוק מקום שנינו אז אפילו פון די ווייטנס ווילאנג די פייער לכשלעצמו איז אזא סארט פייער וואס דער וואס איז נאנט קען הנאה האבן מיתיבי איך וועל דיר אפפרעגן א ברייתא היתה לו נר טמונה בחייקו א מענטש האט א לעכטל אין זיין טאש או בפנס רשי טייטשט אן עששית עס איז א גרויסע מחלוקת ראשונים איך גיי נישט דא פונקטליך אריינגיין ווייל אונז איז בעיקר נוגע די נעקסטע צוויי הלכות איז או שראה שלהבת אדער, א מענטש זעהט א פייער אבער אינו משתמש לאורה, ער באנוצט זיך נישט מיט די לעכטיגקייט, לאמיר שוין זעהן וואס ער מיינט, או נשתמש לאורה, ער באנוצט זיך מיט די לעכטיגקייט ולא ראה שלהבת, ער זעהט נישט דעם פייער, אינו מברך, קען נישט מאכן קיין ברכה עד שיראה שלהבת וישתמש לאורה עס דארף זיין ביידע, סיי ער דארף זעהן די פייער סיי ער דארף זיך משתמש זיין לאורה, פרעגט די גמרא בשלמא משתמש לאורה, די לעצטע פאל פון די ברייתא פארשטיי איך. ער איז אין א מצב אז ער קען זיך משתמש זיין מיט די אור הנר אבער ער זעהט נישט די שלהבת, משכחת לה, דאס טרעפט זיך דקיימא בקרן זווית, ווען א מענטש קומט אן צו א קארנער פון א בלאק, יא? ער שטייט דא, און און דער מענטש וואס האלט די הבדלה איז דא, די גאנצע פלאץ דא איז לעכטיג מצד. די אור פון יענעמ'ס הבדלה, אבער אז איך שטיי דא, איך זעה נישט וואס יענער האלט, איך זעה נישט די עצם שלהבת, איך זעה נאר די אור, און איך קען זיך מיט דעם משתמש זיין, און די גמרא זאגט ס'איז טאקע נישט גענוג, איך דארף זיין אין א פראקסימיטי וואס סיי איך זעה די פייער און סיי איך קען זיך משתמש זיין לאור, אבער די מעשה פארקערט, אלא ראה שלהבת, איך זעה די פייער, ולא נשתמש לאורה, אבער איך קען זיך נישט באנוצן היכי משכחת לה לאו דמרחקא, לאמיר זאגן ס'איז זייער ווייט, איך קען זען, מיין וויזשען גייט ביז דארט. באט ס'איז צו ווייט איך זאל זיך משתמש זיין לאור, און ס'שטייט אין די ברייתא אז אינו מברך. מילא איז ס'א קשיא אויף רב וואס רב זאגט אז אפילו בריחוק מקום קען איך יא מאכן א ברכה. זאגט די גמרא ניין די ברייתא רעדט פון גאנצן עפעס אנדערש כגון דעמיא ואזלא מ'רעדט פון א פייער וואס צאנקעט שוין אויס, ס'איז שוין זייער א שוואכע פייער, מילא איך זעה די שלהבת, איך זעה איך זעה אז דא איז דא א פייער, אבער ס'איז שוין נישט גענוג לעכטיג מ'זאל זיך קענען דערמיט באנוצן, אין אזא פאל איז אינו מברך, אבער סתם איז דא א גוטע געזונטע פייער נאר איך בין פשוט ווייט, איז מריחוק מקום לויט רב קען מען יא מאכן א ברכה תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט. גחלים לוחשות, גחלים, יא דאס איז קוילן, וואס לוחשות ס'פלאקערט נאך. ס'האט נאך א גוטע פייער, מברכין עליהן, פארשטייט זיך די ראשונים לייגן צו, אז מ'רעדט דא ווען די קוילן האב איך אנגעצינדן להאיר, אויב די קוילן האב איך ווייל איך וויל מאכן א גריל, איז אוואדע קען איך עס נישט נוצן ווייל ס'נישט קיין בורא מאורי האש, ס'דארף זיין להאיר. אוממות, אויב ס'צאנקעט שוין, ס'גוסס'ט שוין, ס'איז שוין שוואך, איז אין מברכין עליהן, היכי דמי לוחשות, פרעגט די גמרא וואס איז די סימן, ווען ווייס איך אז ס'נאך לעבעדיג, אז ס'פלאקערט נאך, אמר רב חסדא כל שאילו מכניס לתוכן קיסם, כ'ווארף אריין א שפענדל ודולקת מאיליה, ס'פלאקערט אויף. איז א סימן אז דער האט נאך עפעס א סמא דחיותא, דער גחלים דא איז נאך איז נאך אין פייער. פרעגט אונז די גמרא א דקדוק שאלה, איבעיא להו, די בני הישיבה האבן געפרעגט, אוממות או עוממות, וויאזוי רופט מען עס, מיט א אלף אדער אדער די שוואכע, די געצאנקעטע, די גוסס'דיגע גחלים, רופט מען מיט א אלף אדער מיט א עין, תא שמע דאמר רב חסדא בר אבדימי האט געברענגט א פסוק, ארזים לא עממוהו, די גרויסע טענער ביימער האבן נישט געצאנקעט, בגן אלקים, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דער פסוק רעדט דארט. על כל פנים זעהט מען אז די פסוק רופט עס מיט עין און נישט מיט אלף. יעצט אקעי סאו וואס אונז האמיר עסטעבלישט איז שיטת רב וואס רב זאגט אז איך מוז נישט זיין אין א נאנטע געגנווארט פון די אור, די עיקר איז די אור פאר זיך איז שטארק. קומט יעצט רבא, רבא, און ממילא בריחוק מקום קען איך מאכן א ברכה ורבא אמר יאותו ממש און ווי רש"י איז מסביר יאותו ממש מיינט ווייטער נישט אז איך דארף פאקטיש הנאה האבן פון די לעכט דאס איז נישט די ווארט. די ווארט איז יאותו ממש איך דארף זיין נאנט אז איך זאל ווען קענען הנאה האבן אבער ס'נישט גענוג אז די פייער גיבט זיך ס'נישט גענוג אז די פייער מצד די פייער איז א גענוג א שטארקע פייער אז איך קען הנאה האבן ס'דארף זיין אז איך מצד מיין מקום ביחס צו די פייער קען איך אויך הנאה האבן וכמה ווי נאנט דארף איך שטיין אמר עולא כדי שיכיר בין איסר לפונדיון דאס איז צוויי סארטן מטבעות סאו איך דארף נישט יעצט ארויסנעמען א איסר לפונדיון איך דארף נישט יעצט ארויסנעמען איסר און פונדיון הנאה האבן, איך דארף זיין גענוג נאנט. חזקי' אמר, כדי שיכיר בין מלוזמא של טבריה, דאס איז א משקל, א מין וואג, פון די שטאט טבריה למלוזמא של ציפורי, ראשונים זאגן אז ס'איז נאך נענטער, און טאקע דא די מקור פון אונזער מנהג צו צייגן אז אונז זעמיר גענוג נאנט, מאכט מען מיט די האנט. אז מ'זאל קענען מכיר זיין צווישן די נעגל און די הויט. פארציילט אונז גמרא א אינטערעסאנטע זאך, אז רב יהודה מברך, רב יהודה פלעגט בענטשן אויף די לעכט אדבי אדא דיילא, ער האט געהאט א נעיבער וואס האט געהייסן אדא דיילא, יענער האט געוואוינט גאנץ ווייט, אבער רב יהודה האט זיך געהאלטן אז ריחוק מקום איז גענוג, ממילא האט ער ארויסגעקוקט פון פענסטער, איך ווייס נישט, איך לייג צו ווערטער, איך ווייס נישט צו א פענסטער קען מען, לאמיר זאגן ער האט געעפנט די פענסטער, אדער געעפנט די טיר, און ער האט געזען דעם שכן אדא דיילא וואס וואוינט די אנדערע עק גאס, און האט יוצא געווען מיט זיין בורא מאורי האש רבא מברך אדבי גוריא בר חמא ער געהאט א נעקסט דאר נעיבער ס'האט געהייסן גוריא בר חמא וואס איז געווען סאך נענטער און ווייל רבא געהאלטן אז מ'דארף זיין בקירוב מקום האט ער יוצא געווען פון א שכן וואס וואוינט דא נאנט אביי מברך אדבי אדבי בר אבוה און די ראשונים זאגן אז אז ס'איז נישט קלאר וואס די גמרא וויל מיט די אביי ווייל איך ווייס נישט וואס אביי האלט. זאגט יעצט די גמרא א אינטערעסאנטע הלכה אמר רב יהודה אמר רב. אין מחזרין על האור כדרך שמחזרין על המצות, א איד האט נישט קיין קידוש אדער ער האט נישט קיין וויין פאר הבדלה העט ער אוודאי אריינגיין קלאפן צום שכן בארגן, אבער ווען וואס טוט זיך אז ער האט נישט קיין אש איז די חיוב נישט אזוי גרויס אז מען זאל דארפן גיין מחזר זיין על הפתחים, אמר רבי זירא מריש הוה מהדרנא איך פלעג מקפיד זיין טאקע צו יא צו מאכן א בורא מאורי האש כיוון דשמענא להא דרב יהודה. אמר רב, איך האב געהערט די קבלה פון רב, אנא נמי לא מהדרנא, אנא נמי לא מהדרנא, איך גיי נישט נאכלויפן אלא מקלע לי ממילא מבריכנא, אויב האב איך לעכט, אדער על כל פנים איך האב א שכן וואס צינדט, איז קען איז זאל איך מאכן די ברכה און אנישט נישט. איז געשטאנען די משנה, איז געשטאנען, וואס איז געשטאנען די משנה? א מחלוקת בית שמאי און בית הלל, א מענטש האט געגעסן און פארגעסן צו מאכן א נאכברכה, דארף ער צוריק גיין צו זיין פלאץ אדער נישט? בית שמאי זאגט ער דארף צוריק גיין, צו אריגינעלע פלאץ און דארט מאכן די נאכברכה, בית הלל זאגט אז ניין ער קען מאכן אויב דארט ווי ער האט אריגינעל זיך געכאפט אז ער האט נישט געמאכט קיין ברכה דארף נישט צוריק גיין, אמר רב זביד ואיתימא רב דימי בר אבא מחלוקת בשכח, די גאנצע מחלוקת איז ווען א מענטש האט פארגעסן און ער כאפט זיך יעצט, ער האט נישט געמאכט קיין ברכה אבער במזיד לא אכפת ליה אינטערעסירט אים נישט, ער הייבט זיך אויף פון זיין סעודה און ער גייט זיך אין וועג, דברי הכל יחזור למקומו ויברך, וועט אפילו בית הלל מודה זיין. אז דער מענטש דארף צוריק גיין צו זיין פלאץ און מאכן די ברכה, פרעגט די גמרא, פשיטא, איז דאך א פשוטע זאך, פארוואס איז עס פשוט? ווייל ס'שט די משנה זאגט עס קלאר ושכח תנן, ס'שטייט דער מענטש האט פארגעסן, וואס מיינט דער מענטש האט פארגעסן? עס איז א שוגג, שטייט דאך קלאר אז די גאנצע מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל און בית הלל איז מקיל אז מ'מוז נישט צוריק גיין איז נאר ווען א מענטש איז א שוגג, זאגט די גמרא עס איז נישט אזוי פשוט. מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען הוא הדין אפילו מזיד אז בית הלל בעצם לערנט אפילו ווען א מענטש איז א מזיד מוז ער נישט צוריק גיין ודקתני ושכח דעם שטייט אין די משנה אז מ'רעדט דא אין א פאל פון שכח איז להודיעך כחן דבית שמאי אז אפילו בשוגג הייסט בית שמאי יא צוריק גיין קא משמע לן קומט אונז יעצט רב לאזן הערן אז ניין און דווקא בשכח איז בית הלל מקיל אבער ווען א מענטש איז א מזיד הייסט ער צוריק גיין תניא מ'האט געלערנט א ברייתא וואס טוט ברייטער אויסשמועסן די מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל אמרו להם בית הלל לבית שמאי בית הלל קומט מיט א מורא'דיגע טענה צו בית שמאי לדבריכם מי שאכל בראש הבירה א מענטש האט זיך געוואשן אויף די העכסטע שטאק פון די טווין טאוערס ושכח ער האט פארגעסן וירד און יעצט איז ער אונטן ולא ברך און האט נישט געבענטש, און לאמיר זאגן די עלעוועיטער איז צובראכן, יחזור לראש הבירה, גייסטו אים יעצט הייסן צוריק ארויפקריכן הונדערט און צען שטאק? איז עס ויברך? אין אנדערע ווערטער מסברה, איז דען חזל מחייב אזא טרחה? עס קען דאך אמאל זיין א מורא'דיגע טרחה, א מענטש איז געגעסן אויבן און יעצט איז שוין אונטן. אמרו להם בית שמאי לבית הלל א א רגע, לדבריכם, לויט דיינע רייד, מי ששכח ארנקי ער האט איבערגעלאזט דארטן זיין בערזל בראש הבירה אויפן העכסטן שטאק, לא יעלה ויטלנה מיינסט וועט ער עס דארט לאזן? ער וועט נישט טרעפן א וועג צוריק? לכבוד עצמו הוא עולה פאר זיינע אייגענע צרכים וועט ער ארויפגיין לכבוד שמים לא כל שכן אזוי האבן זיך בית שמאי בית הלל געקריגט פארציילט די גמרא א מעשה הנהו תרי תלמידי ס'איז געווען צוויי תלמידים וואס האבן געגעסן חד עביד בשוגג כבית הלל אלדאו וואס ער איז געווען א שוגג אז ער האט פארגעסן צו מאכן ברכה האט ער מחמיר געווען ווי בית שמאי און איז צוריק געגאנגען הגם אין אזא פאל האלט בית הלל אז מ'מוז נישט די פוסקים זאגן שוין תוס' אליינס זאגט עס אז דא מעג מען מחמיר זיין ווי בית שמאי, ווייל אוודאי בית הלל לערנט אויך אז ס'איז לכתחילה צוריק צו גיין, לערנט נאר אז חז"ל האבן נישט מחייב געווען, פארציילט די גמרא ואשכח ארנקא, די מופת איז פון בית שמאי געלונגען, א ווייל ער האט מקפיד געווען אויף זייער הלכה, האט ער געטראפן א בערזל דדהבא פון גאלד וחד עביד במזיד כבית הלל, ער האט במזיד נישט געבענטשט אויפן פלאץ ווי ער האט געמאכט די ברכה, ואכליה אריא, עס איז ליידער געשען א מורא'דיגע עונש, אז א לייב האט אים אויפגעגעסן, רבא בר בר חנא פארציילט די גמרא נאך א מעשה, א אינטערעסאנטע מעשה, הוה קא הוה קאזל בשיירתא, ס'איז געגאנגען מיט א שיירה אונטערוועגנס, אכל, מען האט זיך אפגעשטעלט עסן, ואשתלי האט פארגעסן ולא בירך האט נישט געמאכט קיין ברכה אמר האט ער געזאגט, היכי אעביד, וואס טו איך דא, מען האלט שוין ווייטער אין וועג, און איך וויל יעצט די גאנצע חבריא, די גאנצע שיירה זאל צוריק גיין, אי אמינא להו, אויב כ'וועל זיי זאגן אנשאי לברך כ'האב פארגעסן צו מאכן א ברכה, אמרי וועלן זיי מיר זאגן בריך הכא דו בענטש דא דארפסט נישט צוריק גיין פארוואס כל היכא דמברכת לרחמנא מברכת איבעראל ווי מען בענטשט בענטשט מען פארן אייבערשטן זיי וועלן נאך אזוי מצדיק זיין זיי זענען נאך גערעכט אויך דער באשעפער איז איבעראל דער באשעפער איז די עיקר איז די הארץ און זיי זענען נאך גערעכט אויך ווייל ווייל ווי אונז לערנען מיר אז בית הלל לערנען בשכח איז די הלכה אז וואס? אז מען דארף נישט צוריק גיין ממילא די שיירא מענטשן וועלן דאך זיין גערעכט איז מוטב דאמינא להו איז בעסער איך זאל זיי זאגן אנשאי איך האב פארגעסן יונה דדהבא א גאלדענע טויב און פאר א גאלדענע טויב האט יעדער דרך ארץ אמר האט ער געזאגט פאר זיי אנטרו לי ווארט פאר מיר דאנשאי יונה דדהבא איך האב איבערגעלאזט א גאלדענע טויב אזל ובירך איז ער צוריק געגאנגען טאקע צו די פלאץ ווי ער האט אריגינעל געגעסן און ער האט געמאכט דארט די ברכה עס איז געשען א מופת ואשכח יונה דדהבא האט געטראפן א גאלדענע טויב פרעגט די גמרא מאי שנא יונה וואס עפעס האט ער געמאכט דא דעם שמועס ארום א גאלדענעם טויב דמתילי כנסת ישראל ליונה אידישע קינדער זענען צוגליכן צו א יונה דכתיב. כנפי יונה, די פליגלען פון א יונה נחפה בכסף, איז באדעקט מיט גאלד ואברותיה און אירע אברים בירקרק חרוץ האט שיינע גרינע קאלירן. מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה, ווי רשי שמועסט אויס, די טבע פון א יונה איז אדער לויפט ער אוועק, יא, אדער אדער אדער פייט ער מיט זיינע כנפיים, על כל פנים אן זיינע כנפיים איז ער גארנישט ווערד, אף ישראל אינן ניצולין אלא במצוות. א איד זאל ניצל ווערן מצרות איז נאר ווען א איד טוט מצוות, על כל פנים די גמרא איז די מקור אז א איד וואס איז זהיר אין ברכת המזון איז א סגולה פאר פרנסה, א זאך וואס שטייט נאך אין חינוך פון די הייליגע ראשונים אז מובטח לו אז א איד וואס איז מקפיד אויף ברכת המזון צו בענטשן בכוונה באר היטב זאגט אז ס'מיינט בענטשן אינעווענדיג. איז אזא מענטש וועט אים קיינמאל נישט פעלן קיין פרנסה, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער עד אימתי ס'איז געשטאנען אין די משנה ביז ווען קען א מענטש בענטשן איז ווי לאנג עד שנתעכל ביז זיין עסן ווערט פארדייט איז פרעגט די גמרא כמה שיעור עיכול וואס איז די שיעור עיכול אמר רבי יוחנן כל זמן שאינו רעב ווי לאנג ער ווערט נישט צוריק הונגעריג יעדער מענטש זאל אפמאכן ביי זיך לויט די סייז פון זיין סעודה און לויט זיין דיידזשעסטיוו סיסטעם איז איינמאל ער ביז ווילאנג ער נישט הונגעריג קען ער בענטשן ריש לקיש אמר כל זמן שלא יצמא שיצמא מחמת אכילתו ווילאנג ס'נעמט ווילאנג ער נאך ווען א מענטש עסט יא מענטש עסט געזאלצענע פאטעיטא טשיפס ווערט ער דארשטעריג ווילאנג ס'נעמט ווילאנג ער גייט זיין דארשטעריג מצד זיין אכילה אזוי לאנג איז ער מחיוב צו בענטשן די ראשונים זאגן אז אפילו ער האט געטרינקן אבער די שיעור איז די זעלבע. וואלט ווען איך וואלט ווען נישט געטרינקן וואלט איך נאך געווען דארשטעריג מצד מיין אכילה, אזוי לאנג קען איך נאך בענטשן, אמר ליה רב יימר בר שלמיא למר זוטרא ואמרי לה רב יימר בר שיזבי למר זוטרא מי אמר ריש לקיש הכי והאמר רב אמי אמר ריש לקיש א אנדערע שיעור, דו זאגסט אז די שיעור איז ווי לאנג א מענטש איז דארשטעריג איז. אמר אמר ריש לקיש כמה שיעור עיכול וויפיל די שיעור ווי לאנג ס'נעמט א מענטש זיין סעודה זאל פארדייעט ווערן איז די תירוץ איז האט ריש לקיש געזאגט כדי להלך ארבע מילין ווי לאנג ס'נעמט צו גיין פיר מילן און לויט אונזער שיעור אז א מיל נעמט אכצן מינוט איז פיר מיל איז צוויי און זיבעציק מינוט און ביז צוויי און זיבעציק מינוט נאך א סעודה קען א מענטש בענטשן וואס זאגסטו מיר א שיעור פון שיצמא ענטפערט די גמרא לא קשיא כאן באכילה מרובה אויב האט ער געגעסן אסאך איז רש"י לערנט א גרויסע סעודה דעמאלטס איז די שיעור פון ד' מילן א קליינע א קליינע סעודה כאן באכילה מועטת דארט איז די שיעור פון עד כדי שיצמא תוס' לערנט פארקערט אז ביי א גרויסע שיעור איז די שיעור כדי א גרויסע אכילה די שיעור כדי שיצמא און ביי א קליינע סעודה ד' מיל און להלכה בלייבט מען אז די שיעור איז ד' מיל און ביז צוויי און זיבעציק מינוט פון ווען א מענטש האט געגעסן קען ער בענטשן גיי מיר ווייטער בא להם יין איז געשטאנען אין די משנה אז א מענטש קען מאכן א ברכה א מענטש קען ענטפערן אמן אפילו ער האט אויב א איד מאכט א ברכה קען א מענטש ענטפערן אמן אפילו ער האט נישט געהערט די ברכה פארוואס ווייל א איד בענטשט א ערליכע ברכה האט ער געבענטשט פארן אייבערשטן א כותי, א כותי ווייס איך נישט פאר וועם ער האט געבענטשט דארף איך הערן די ברכה פרעגט די גמרא למימרא דישראל אף על גב דלא שמע כולה ברכה אפילו נישט געהערט די גאנצע ברכה עונה איז וכי לא שמע היכי נפיק די גמרא פארשטייט יעצט ווען רעדט מען א מענטש וויל יוצא זיין יענעמס ברכה לאמיר זאגן יענער בענטשט ברכת המזון איך וויל יוצא זיין מיט די שומע כעונה. איז אז כ'האב נישט געהערט די ברכה, ווי קען זיין אז אמן איז גענוג? אמר רבי חייא בר רב בשלא אכל עמהן, מ'רעדט נישט א מענטש האט געגעסן, ער זוכט נישט יוצא צו זיין זייער מיט זייער ברכה, ער זוכט צו ענטפערן אמן, ער וויל וויסן צו ער מעג ענטפערן אמן, ביי א כותי מעג ער נישט, ווייל אויף א אומאויסגעהאלטענע ברכה, ענטפערט מען נישט קיין אמן אויף א אויסגעהאלטענע ברכה, אפילו כ'האב נישט געהערט די גאנצע ברכה, מעג איך ענטפערן אמן, אבער אוודאי גיי איך נישט יוצא זיין די ברכה ווילאנג איך האב נישט געהערט די גאנצע וכן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה בשלא אכל עמהם ווילאנג איך האב נישט געגעסן מיט זיי זאגט יעצט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע הוראה אמר ליה רב לרבי חייא בריה ברי מיין טייער זון חייא חטוף ובריך אויב האסט די אפשען צו בענטשן על הכוס כאפ עס כן אמר רב הונא לרבה בריה חטוף ובריך דו כאפ די מצוה פון בענטשן למימרא דמברך עדיף קומט אויס פון די צוויי אמוראים אז מברך איז בעסער וואס מיינט מברך איז בעסער אז די מברך על הכוס וואס ער גייט מאכן די גאנצע ברכה איז בעסער די אלע וואס זענען יוצא נאר מצד שומע כעונה ממאן דעני אמן וואס די וואס זענען יוצא מיט אמן מדין שומע כעונה והתניא רבי יוסי אומר איז דאך פארקערט גדול העונה אמן יותר מן המברך דער וואס האלט מיט און ער ענטפערט אמן אז דאס איז חשוב'ער ווי די מברך אליין, איז דאך לכאורה א שאלה וואס איז בעסער זיין די מברך אדער זיין די עונה אמן? אמר ליה ר' נהוראי השמים כן הוא איך שווער דיך אז ס'איז אזוי ווי די ברייתא אז דער עונה אמן איז בעסער, תדע א ראיה האסטו שהרי גוליירין איז דאס די שוואכע סאלדאטן יורדין ומתגרין במלחמה זיי שיקט מען קודם וגבורים. און די שטארקע סאלדאטן יורדין ומנצחין זיי פאלאוען נאך, אויפן פראנט לייגט מען דארטן די שוואכע זיי זאלן אזוי ווי יא קלירן די מיינס ווי מ'רופט עס אדער טעסטן דארט די שטארקייט פונעם שונא און שפעטער קומען די ריכטיגע חברה זעסט דאך אז דער וואס קומט צווייט וואס דער איז דער עונה ער איז שטערקער זאגט די גמרא תנאי ס'איז צוויי מהלכים דא דתניא האבן געלערנט א אנדערע ברייתא אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע רשי ברענגט א פסוק כ'גיי נישט אריינגיין יעצט אין דעם פסוק וואס ווייל ביידע זענען כלול אין דעם פסוק וואס רעדט דארטן פון קומו ברכו את ה' אלא נאר וואס דען, שממהרין, מען געבט מער שכר למברך צו דער וואס בענטשט על הכוס, יותר מן העונה אמן, האמער דא צוויי ברייתות, איין ברייתא וואס זאגט אז גדול העונה, און איין ברייתא וואס זאגט שממהרין למברך, איז איין ברייתא לערנט אז דאס איז בעסער און די אנדערע ברייתא לערנט אז דאס איז בעסער בעי מיניה שמואל מרב האט שמואל געפרעגט א שאלה פון רב מהו לענות אמן אחר תינוקות של בית רבן ווען די רבי לערנט די וואך איז ברכות וואך אין חדר און די רבי לערנט אויס וויאזוי מען מאכט א ברכה און די קינדער זאגן ברוך אתה השם אלקינו מלך עולם בורא פרי העץ אבער ס'נישט קיין ברכה וואס גייט ארויף אויף גארנישט ס'נאר להתלמד מעג איך ענטפערן אמן דערויף אדער נישט אמר ליה אחר הכל עונין אמן אויף אלע ברכות ענטפער איך אמן חוץ מתינוקות של בית רבן. הואיל ולהתלמד עשויין ס'נאר געמאכט זיך אויסלערנען והני מילי זאגט די גמרא בלא עידן מפטרייהו ווי רשי טייטשט זייער אינטערעסאנט אז כשאומרים ההפטרה ומברכים בתורה ובנביא עונין אחריהן אמן א קטן קען עולה זיין מפטיר אזוי טוהן מיר דאך א וואך פאר א בר מצוה איז אויב דער קטן איז עולה מפטיר איז דאך עס נישט להתלמד אז אז ס'איז נישט להתלמד אז ס'איז נישט להתלמד קען איך יא ענטפערן אמן אנדערע ראשונים לערנען מער באופן כללי, והני מילי בדלא עידן מפטרייהו, ווען ער איז נישט דא אויף זיך צו פטר'ן פון א חיוב ברכה אבל בעידן מפטרייהו, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט להתלמד, ער איז יא מכוון סיי וועלכע ברכה, וואס א קטן איז יא מכוון צו מאכן א ברכה וואס איז אנדערש ווי מפטיר, דעמאלטס איז עונין. תנו רבנן, די רבנן געלערנט א אינטערעסאנטע הלכה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שמן מעכב את הברכה. זאגט אז די הלכה מיינט צוויי זאכן, איינס, אויב די סדר איז פאר מיך, איך בין א איסטניס, איך בין א מפונק, און מיין סדר איז אז איך גיי מיך וואשן מיט די שמן, מיט די שמן וואס רייניגט, נאך די סעודה קען איך נישט מאכן קיין ברכה, ווייל אן די שמן קוק איך עס אן ווי כ'האב שמוציגע הענט, צוויי, זאגט רש"י, שמן מעכב את הברכה, אז ווילאנג כ'האב נישט די אויל, דארף איך נישט מאכן נאך א ברכה מען ברענגט אריין עסן, ווייל די סעודה האט זיך נאכנישט גענדיגט. דברי רב זילאי, אזוי זאגט רב זילאי, רב זיואי אומר אינו מעכב, רב אחא אומר שמן טוב מעכב, דער גוטע אויל איז יא מעכב, רב זוהמאי אומר כשם שמזוהם פסול לעבודה פונקט אזוי ווי א מענטש וואס איז נישט ריין ס'גייט פון אים א ריח רע טאר נישט טון די עבודה אין בית המקדש א כהן, כך ידיים מזוהמות פסולות לברכה, האבן דא געהאט צוויי אמוראים וואס האבן געלערנט לכאן. און צוויי אמוראים וואס האבן געלערנט לכאן, צו דער שמן איז מעכב אדער נישט, אמר ר' נחמן בר יצחק רב נחמן זאגט אנא לא זילאי, איך ווייס נישט פון קיין זילאי ולא זיואי ולא זוהמאי, איך האב נישט קיין קבלות פון די אלע דריי הייליגע אמוראים, ולא זוהמאי ידענא, איך ווייס נישט אלא מתניתא ידענא, איך האב א ברייתא דאמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה במתניתא תנא, ס'איז דא וואס זאגן עס איז א ברייתא והתקדשתם, וויאזוי הייליגט זיך א איד אלו מים ראשונים, דאס איז נטילת ידיים, והייתם קדושים, וויאזוי איז א איד הייליג. אלו מים אחרונים, דאס גייט ארויף אויף מים אחרונים, כי קדוש אני, זה שמן, דאס גייט ארויף אויף די אויל, וואס איז מבשם די הענט, וואס איז מעכב, די בשמים וואס איז מעכב, די שמן טוב, אני השם אלקיכם, זו ברכה, דאס איז ברכת המזון, הדרן עלך אלו דברים, הדרן עלך אלו דברים, הדרן עלך אלו דברים, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.